משיחת מוצאי שבת פרשת נח ז' מרחשוון תש"מ.
מוצאי שבת איז שביעי בחשוון, וואס דאס איז דאך כמדובר אויכעט בקיצור על כל פנים ביי די פריערדיגע התוועדות'ן איז דאך דאס א יום המיוחד, וואס יעדער יום איז א מיוחד, אבער דאס א יום המיוחד מיט א משנה מפורשת. ווייל די משנה זאגט מאימתי מתחילים שאלת גשמים אין ארץ ישראל אין ארץ הקודש, און הלכה כרבן גמליאל אז דאס איז בשבעה בחשוון, און זאגט גלייך אויכעט דעם טעם ווייל דאס איז דער טאג וואס האחרון שבישראל איז מגיע לנהר לפרת, וואס בשעת מ'איז געגאנגען צוריק פון שמחת תורה פון שמיני עצרת ושמחת תורה פון די עלי' לרגל האט מען געדארפט האבן חמשה עשר יום וואס דאס ענדיגט זיך בשבעה בחשוון בשעת ער קומט צו נהר פרת וואס דאס איז דאך דער קצה ארץ ישראל איז אט אט דעמאלט איז פאר אים גשמים קיין צער ניט אפילו פאר דעם יחיד וואס לעבט אין קצה האחרון. און צוליב דערויף כמדובר לעיל בארוכה האלט מען אפ די שאלת גשמים פון כל בני ישראל, פון כל עם ישראל, ווי זיי געפינען זיך אין ארץ הקודש און זיי געפינען זיך אין ירושלים וואס זי איז דאך קדושה, מכל ארץ ישראל ווי די משנה פסקנט אפ, און אף על פי כן ווארט מען דארטן כדי אויף ניט מצער זיין איין און איינציגן אידן אין זיין אין זיין הליכה בדרך אפילו איין און איינציגן טאג ניט אלע פופצן טעג אפילו דעם לעצטן טאג ווארט מען אויכעט אפ ביז ער וועט אנקומען לנהר פרת. וואס דאס איז דאך די הדגשה פון אהבת ישראל עד קצה האחרון ביז וואנעט אז דאס ווערט א דין, און דער דין איז דאך ניט נאר בשעת ס'איז געווען עליה לרגל כפשוטו, און דעמאלט איז דאס געווען פארבונדן מיט הליכה ברגל כפשוטו און מיט חמשה עשר יום כפשוטו. איז דאך אפילו איצטער איז דאך דער דין אז מען הייבט אן שאלת גשמים בארץ אשר תמיד עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ערשט בשבעה בחשוון, וואס דאס איז נאך מער מדגיש דעם ענין וואס האט זיך פריער גערעדט אין דעם מאמר וואס דאס איז דאך מיוסד אויפן מאמר פון החלצו און די מאמרים פון וירח הוי' את ריח הניחוח פון נשיא דורינו, און פון נשיאים שלפניו נאך מער מדגיש דעם ענין וויאזוי ס'ווערט דער חיבור צווישן איין אידן מיטן צווייטן, ביז אז ס'ווערט ניצבים כולכם לאחדים כאחד, ווערט דאס אט דער ענין אויכעט אויסגעדרוקט במיוחד אין דער עבודה פון שבעה בחשוון ביז וואנעט אז דאס שטייט בגלוי אפילו איצטער בזמן הגלות ובזמן שבית המקדש איז אינו קיים זעט מען דאס בגלוי ווי אזוי דאס קומט אראפ ביז אין א דין בפועל אין די אלע תפילות וואס זענען פארבונדן מיט בקשת גשמים. וואס גשמים איז דאך די התחלה און דער עיקר על כל הברכות, ווי גערעדט כמה פעמים די הדגשה פון רמבן אויף ונתתי גשמיכם בעיתם, וואס דאס הייבט זיך אן די התחלת הברכות, לאחרי וואס בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו, ושמרתם ועשיתם ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעיתם איז דאס כולל כל הברכות כולם ווי ער איז מבאר דארט בארוכה וואס דאס איז אויכעט נאך מער הדגשה איז דא ביז אפילו נישט נאר אין ענייני תפילה איז דאס אט א די הדגשה נאר ווי דאס קומט אויכעט אראפ אין עובדין דחול און ווי גערעדט אמאל בארוכה אז וואס איז דא דער דין אין חושן משפט אז איינער שרייבט אין א שטר אז ער איז זיך מתחייב אין אן ענין עד לאחרי הרגל ביז נאך סוכות איז אט דעמאלט שרייבט דער שך אז דאס מיינט ער אז ער איז זיך מתחייב לאחרי הרגל ביז שבעה בחשוון און ברענגט אויף דערויף נאך די ראשונים וואס זענען רבינו חננאל וואס כל דבריו דברי קבלה, און איז מוסיף אז דער יסוד אויף דערויף איז די משנה וואס די משנה זאגט אז בשבעה בחשוון איז דעמאלט ענדיגט זיך די עליה חזרה פון דער עליה לרגל דעמאלט ענדיגט זיך די רגל בכל פרטיו, אויכעט אין דער חזרה. און דערביי גלייך ממשיך אז דאס איז נישט נאר א ענין וואס איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים, אפילו שפעטער אויכעט, און ס'איז נישט וויבאלד אז דעמאלט האט זיך אפגעשטעלט אז דאס הייסט לאחר הרגל איז געבליבן אז אט די טעג ווערן טעג פון לאחרי הרגל אפילו בחוץ לארץ ובזמן שאין בית המקדש קיים מיט אלע פרטים ווי ער איז דארטן מאריך וואס א ענין פון א שטר כפשוטו רעדט זיך דארטן וועגן א שטר פון עובדין דחול, איז מען אהינצו בשעת'ן ווי א איד וויל דאס פארבינדן מיט רגל מיט א ענין פון אידישקייט מיט א ענין פון א מצוה, איז אט א דעמאלט ווערט אהינצו נמשך ביז שבעה בחשוון, די כל הענינים וואס זיי זענען געווען נאך פון פריער, בזמן הרגל ובזמן אין דעם רגל שברגל אין דעם יום טוב שברגל נוסף אויפן חול המועד שברגל וכו' וכו', ביז וואנעט אז די אחרונים בשעת זיי קומען ס'איז דאך דא אזוינע וואס האלטן אנדערש פון דעם ש"ך, זיי זענען זיך אין זייער מסקנא אז מ'פסק'נט ווי דער ש"ך. וואס דאס איז אויכעט א הוראה כמדובר לעיל, אז דער ענין וואס איז דא דער קירוב הלבבות און אהבת ישראל און דער אחדים כאחד, איז דאס נישט נאר ווען מען געפינט זיך אין בית המדרש און אין בית הכנסת, אדער מען איז זיך עוסק אין עניינים פון תורה ומצוות, וואס דעמאלט איז מאי קא משמע לן. אפילו ווען מ'איז פארנומען מיט שטרות, און אפילו אז מ'דארף זיך דינגען, וואס דער טענה'ט אז ער האט געמיינט לאחר הרגל באופן כך ווי ס'לוינט פאר אים, און דער צווייטער טענה'ט אז מ'מיינט לאחר הרגל ווי ס'לוינט פארן צווייטן, מיט כל הפרטים המסתעפים מזה, איז פסק'נט מען אז דאס איז פארבונדן מיט אן אפטייטש וואס איז מדגיש דער ענין פון הרי זה לאחדים כאחד. ביז אז מען דערמאנט אים אז אלע אידן האבן געווארט מיט בעטן אויף א גשם פאר זייערע אלע שדות וכרמים, צוליב איין אן איינציגן אידן וואס ער האט געוואינט אין ווייטסטן קצה פון ירושלים, וואס ווייטער קען שוין נישט זיין. ער נאך אבער אלס געווען א איד, און אלס א איד א עולה לרגל, האט מען ווארט מען מיט אלע שדות וכרמים, אף על פי וואס ס'איז דאך פארשטאנדיג פון פשוטם של כתובים, אז לולא דער ענין וואלט מען געדארפט האבן די גשמים פריער, ווארום אויב מען וואלט בלאו הכי נישט געדארפט האבן, איז אויף וואס האט מען בעטן? איז דאך פארשטאנדיג אז בעטן האט מען געדארפט פריער. נאר וואדען מען ווארט כדי עס זאל זיין וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב, בשלימות השמחה וטוב הלב, און צוליב דערויף האלט ער אפ, בדוגמא ווי דער אלטער רבי האט געזאגט אז פארבעגט אויף זיין אפילו שטעלט זיך איין אין א ענין פון היפך אבי פארהיטן א צווייטן פון א היזק. און אפילו אזא מין סארט היזק ווי געזאגט פריער, דער אייבישטער לכאורה האט דאך בכח, אויב אפילו אז דעם לעצטן טאג וועט ער יא האבן צער, אדער דעם לעצטן טאג וועט זיין דער צער אדער באופן כך אדער באופן כך, קען דאך זיין דערנאך א תשלום לפום צערא אגרא, אז ער וועט דערנאך דאנקען דעם אייבישטן פארן צער, האט אים דער אייבישטער געגעבן כמה פעמים ככה. אבער אף על פי כן לפי שעה איז דאס ביי אים א צער, איז אפילו א צער לפי שעה פון איין און איינציגן אידן, איז אהבת ישראל ברענגט אראפ בפעל אין עובדין אין כל הענינים ביז אין עובדין דחול, אז דאס ציט זיך ביז שבעה בחשוון ווארום דאס איז דאך דער לאחדים כאחד, ביז וואנעט אז דאס איז זיין ענין, ניט ער טוט עס צוליב א צווייטן, נאר ווי ער זאגט אין ירושלמי אז דאס איז ידיים פון דעם זעלבן גוף.